מסכת עירובין דף מ ו עמוד ב', אנהייב עמוד. רב פפא אמר רב פפא זאגט נאך א תירוץ, איצטריך, מען דארף האבען די מימרא, ווייל סלקא דעתך אמינא, טאמער ער וואלט נאר געזאגט הלכה כדברי המיקל בעירוב וואלט איך נאך אלץ געקענט טראכטען צו זאגען הני מילי בעירובי חצירות, נאר בעירובי חצירות איז ער מיקל, אבל בעירובי תחומין אימא לא. דארט איז מען נישט מיקל, און ווי תוס' זאגט שוין אין מסכת שבת דף לד, אז עירובי תחומין איז הארבער ווי עירובי חצירות, ווייל אונז וועלמיר זעהן שפעטער דא אין עירובין דף נ א אז דאס האט כאטשיג א אסמכתא אין פסוק מ'נעמט עס ארויס אל יצא איש ממקומו, שבו איש תחתיו. צריכא, פאר דעם האט רבי יהושע בן לוי געדארפט זאגן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, ווייל רבי יוחנן בן נורי האט דאך גערעדט אין א דין פון עירובי תחומין, און דארט ווער איך געוואר אז הלכה כדברי המיקל בעירוב גייט ארויף אפילו אויף עירובי תחומין וואס איז הארבער. און מנא תימרא דשני לן בין עירובי חצירות לעירובי תחומין, וואו זעט מען אז ס'איז דא בכלל א חילוק אז עירובי חצירות זאל זיין גרינגער ווי עירובי תחומין, דתנן, האט מען געלערנט א משנה, דאס וועט זיין אויף דף פ א עמוד ב', און די משנה זאגט דארט אז מ'קען נישט מאכן א עירוב פאר א צווייטע מענטש נאר אויב יענער איז מסכים דערצו, נישט אן קיין רשות. אמר רבי יהודה זאגט דער תנא רבי יהודה במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז מ'מוז באקומען רשות פון יענעם בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצירות מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת, עירובי חצירות קען מען מאכן פאר יענעמ'ס וועגן אפילו אן זיין וויסן. שזכין לאדם שלא בפניו, ווייל מען קען זוכה זיין פאר א צווייטן מענטש אפילו ווען יענער איז נישט דארט און ער ווייסט נישט דערפון, ווייל א זכות איז אנן סהדי אז יענער מענטש איז זיכער מסכים, יעדער מענטש וויל דאך האבן א זאך וואס איז גוט פאר אים, און ממילא דארף מען אים נישט פרעגן רשות. אבער ואין חבין לאדם אלא בפניו, טון א זאך וואס איז א חוב פאר א מענטש, נישט קיין גוטע זאך פאר אים, דאס קען מען נישט טון נאר פאר אים מיט זיין הסכמה, יעצט עירובי חצירות איז אגאנצן א זכות, ווייל דורך דעם וואס דו מאכסט עס פאר יענעמ'ס וועגן וועט ער קענען ארומטראגן פון איין רשות היחיד צו א צווייטע, פונעם בית לחצר אדער פארקערט, און אזא זאך דארפסטו אים נישט בעטן רשות ווייל ער איז זיכער מסכים, זכין לאדם שלא בפניו, מה שאין כן עירובי תחומין איז נישט אלעמאל א מעלה, ווייל וואס טוט אויף די עירוב תחומין, לאמיר זאגן אז מען קען גיין אויף מזרח זייט פון די שטאט, אנשטאט צוויי טויזנט אמות וועט מען קענען גיין ביז פֿיר טויזנט אמות. אבער ווען מען מאכט אזא עירוב צו מזרח זייט פארלירט מען די גאנצע מערב זייט, און ער וועט שוין נישט טארן גיין צו מערב זייט אפילו איין אמה אויך נישט, און דאס קען זיין אמאל א מעלה, קען זיין אז דער מענטש איז אינטערעסירט אויף דעם ווייל ער וויל גיין צו מזרח זייט פֿיר טויזנט אמות, פון די אנדערע זייט קען זיין ער איז בכלל נישט אינטערעסירט צו פארלירן אויף מערב זייט, און וויבאלד די גאנצע ענין פון עירובי תחומין איז נישט אזא זיכערע זכות, אמאל קען עס זיין א חוב, קען זיין יענער מענטש וויל יא גיין צו מערב זייט, איז זאג איך אין חבין לו לאדם שלא בפניו, און אן קיין רשות קען מען נישט פאר יענעם מקנה זיין קיין עירובי תחומין. דא זעהט מען אז עירובי חצירות איז גרינגער, מען קען עס מאכן אן רשות, און עירובי תחומין איז הארבער ווייל מען קען עס נישט מאכן אן רשות, און אויב אזוי איז זייער גוט פארוואס ר' יהושע בן לוי האט געמוזט עקסטער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי צו זאגן אז אפילו ביי די הארבע עירובי תחומין איז אויך הלכה כדברי המיקל בעירוב. פרעגט שוין תוספות, דא זעהסטו נישט עירובי חצירות איז גרינגער ווי עירובי תחומין? די משנה אליין האט דאך געזאגט דא א סברה אז זכין לו לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו, ס'איז נישט די פשט אז עירובי חצירות איז בעצם א גרינגערע זאך, ענטפערט תוס' אז באמת וועט מען עירובי חצירות אלעמאל קענען מאכן אן יענעמס רשות אפילו ווען ס'איז נישט קיין זכות. ווי מ'עט שוין זען שפעטער אויף דף פ' איז אפילו ווען א מענטש האט בפירוש געזאגט אז ער וויל זיך נישט משתתף זיין מיט די עירוב, קען מען נעמען מיט געוואלד פון אים פת אפילו שלא מדעתו, און די זעלבע זאך פארקערט ביי עירובי תחומין אפילו ווען יענער מענטש האט מגלה דעת געווען פאר שבת קלאר אז ער איז אינטערעסירט צו גיין למשל אויף מזרח זייט נאר, וואס דעמאלטס איז דאך עס יא א זכות פאר אים, איז טאמער האט מען עס געמאכט אן קיין רשות איז עס נישט קיין עירוב, איז אויב אזוי זעט מען דאך קלאר אז דער אמת איז אז עס האט נישט צו טון מיט די טעם וואס די משנה האט געזאגט ווייל עס איז א זכות אדער א חוב נאר בעצם ווייל עירובי חצירות איז א גרינגערע זאך ווי אונז האבן שוין מסביר געווען די סברא אין תוספות אין מסכת שבת אז ווייל עס האט נישט קיין אסמכתא מן התורה האבן די חכמים מיקל געווען אז מען קען עס מאכן אפילו אן רשות. און עירובי תחומין איז א הארבערע זאך ווייל ס'האט א אסמכתא מן התורה האט מען מחמיר געווען אז מען קען עס נישט מאכן אן רשות, און די ריטב"א רעדט שוין אויס אז פארוואס טאקע האט די משנה געזאגט דא שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו, אז די משנה האט נאר געוואלט צולייגן נאך א טעם, אויסער דעם וואס עירובי חצירות איז גרינגער בעצם און עירובי תחומין איז הארבער איז דא נאך א נקודה אז רוב מאל איז עירובי חצירות א זכות פאר א מענטש און עירובי תחומין קען אויסקומען א חוב, ווייל ער פארלירט פון די אנדערע זייט, אבער די עכטע טעם איז בעצם עירובי חצירות איז גרינגער ווי עירובי תחומין, איז ביזדערווייל האבן מיר שוין צוויי תירוצים פארוואס רבי יהושע בן לוי האט געדארפט עקסטער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, איינס געוואר צו ווערן אז אפילו יחיד במקום רבים איז מען מיקל בעירוב, צוויי געוואר צו ווערן אז הלכה כדברי המיקל בעירוב מיינט אפילו עירובי תחומין, ווייל רבי יוחנן בן נורי רעדט דאך פון עירוב תחומין. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט א דריטע תירוץ איצטריך פארדעם האט רבי יהושע בן לוי געדארפט זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, סלקא דעתך אמינא וואלט איך געקענט מיינען הני מילי בשיורי עירוב. אז דווקא ביי אזעלכע מחלוקת וואס איז נוגע א שיורי עירוב א איבערגעבליבענע עירובי חצירות, דאס מיינט אויב א מענטש האט געלייגט עירובי חצירות אויף א מקום המשתמר א אפגעהיטענע פלאץ, ער האט עס אבער געוואלט אוועקלייגן פאר אסאך שבתים, און ער האט פארשטייט זיך אוועקגעלייגט ווי די שיעור פון א מזון ב' סעודות, און שפעטער מיט די צייט איז נתמעט געווארן און ס'איז שוין נישט איבערגעבליבן קיין מזון ב' סעודות, און דארט איז דא א מחלוקת פון תנאים צו ס'וועט נאך אלץ זיין כשר פאר אנדערע שבתים. ס'איז דא וואס האלטן אז יא, ס'דא וואס האלטן אז נישט, דאס איז זיכער אז טאמער ס'איז געווארן ווייניגער ווי מזון ב' סעודות נאך אין די ערשטע שבת אליין פאר בין השמשות איז זיכער אז ס'איז נישט כשר, מ'רעדט דאך דא אז ס'איז שוין גוט געווען די עירוב, נאר שפעטעריגע וואכן פעלט שוין דערפון, איז דא וואס האלטן אז ס'איז גוט. און דאס הייסט שיורי עירוב, ס'איז איבערגעבליבן די עירוב ווייניגער ווי די שיעור, און ביי אזעלכע מין מחלוקת וואלט איך געקענט מיינען אז מ'גייט כדברי המיקל, ווייל וויבאלד די עירוב האט זיך דאך אנגעהויבן גוט און דא רעדט מען שוין פון שיור, דארטן קען מען מיקל זיין, אבל בתחילת עירוב אימא לא, א מחלוקה וואס האט צו טון ווען מען גייט לכתחילה מאכן אן עירוב, וואלט איך געקענט מיינען אז דארט איז הארבער און מען זאגט נישט הלכה כדברי המיקל, איז פארדעם דארף איך זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, וואס דא רעדט מען דאך פון א מענטש וואס איז געשלאפן, און די מחלוקה איז לגבי תחילת עירוב צו די גאנצע עירוב איז גוט געווארן לכתחילה צו נישט, ווייל דא רעדט מען דאך אז ער האט נאך קיינמאל אויף די פלאץ נישט געמאכט קיין עירוב. איז דאך נישט קיין שיורי עירוב, און אפילו דא פסק'נט מען אויכעט ווי די מיקל, ומנא תימרא דשני לן בין שיורי עירוב לתחילת עירוב, ווי זעהסטו אז ס'איז אנדערש שיורי עירוב און אנפאנג עירוב אין אנדערע ווערטער אז ב ס'איז מער גרינגער ביי שיורי עירוב. דתנן מ'האט געלערנט אין א משנה אויף דף פ' אמר רבי יוסי במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מען דארף האבן די שיעור וואס מ'האט שוין אויסגערעדט מזון ב' סעודות בתחילת עירוב ווען מען שטעלט לכתחילה אוועק א עירוב אבל בשיורי עירוב איינמאל ס'איז שוין געווען אין די פריעריגע שבתים א כשר עירוב נאר ס'איז איבערגעבליבן און יעצט איז עס קלענער געווארן פון די שיעור איז אפילו כל שהוא אפילו ווען ס'איז נאר איבערגעבליבן אביסל איז עס אויכעט כשר. און פארוואס טאקע האט מען מיקל געווען ביי שיורי עירוב? זאגט די משנה ווייל ולא אמרו לערב חצרות אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות. די גאנצע זאך פארוואס מען האט געזאגט ביי עירובי חצרות אז מען דארף האבן מזון ב' סעודות כדי די קינדער זאלן נישט פארגעסן, תורת עירוב, דאס מיינט אז ביי עירובי תחומין דארף מען מעיקר הדין האבן מזון ב' סעודות, ווייל דארט איז דאך טאקע דאס די נקודה, אז דער מענטש איז שובת אויף יענע פלאץ וואו זיינע סעודות געפונען זיך, מוז ער דאך האבן כאטשיג צוויי סעודות. און ווייל ביי עירובי תחומין פעלט עס אויס מעיקר הדין, און כדי מען זאל עס נישט פארגעסן, אויב מען וואלט ווען געמאכט אז ביי עירובי חצירות מעג זיין אפילו א כל שהוא לכתחילה, וואלטן די קינדער און די דורות הבאים פארגעסן בכלל אז ס'איז דא אזא מין זאך אפילו ביי עירובי תחומין אז ס'מוז זיין מזון ב' סעודות, און דעריבער האט מען שוין געמאכט אז עירובי חצרות לכתחילה דארף אויך זיין ב' סעודות, כאטשיג מעיקר הדין וואלט עס דארט נישט אויסגעפעלט ווייל די גאנצע נקודה איז דאך נאר אז מען דארף זיך אויסמישן אלע משפחות און עס וואלט גענוג געווען פאר דעם א כל שהוא אויך. און אויב דאס איז די גאנצע טעם פארוואס מען דארף האבן א שיעור, איז עס טאקע נאר געזאגט געווארן בתחילת העירוב ווען מען זאל אוועקלייגן א שיעור, אבער איינמאל מען האט שוין געלייגט א שיעור און עס איז שפעטער פעלעריג געווארן איז עס כשר. זעט מען דאך פון די גאנצע שקלא וטריא דא אז שיורי עירוב איז גרינגער ווי תחילת עירוב, והא ראיה ס'מעג זיין א כל שהוא. איז וואלט איך געקענט מיינען אז נאר ביי אזעלכע מין הלכות וואס האט צו טוהן נאכדעם וואס די עירוב איז שוין געווען א גוטע עירוב און ס'איז שפעטער נולד געווארן א שאלה וואס איז אזוי ווי שיורי עירוב נאר דארטן זאג איך הלכה כדברי המיקל ווייל דארט איז עס בכלל גרינגער פארדעם האט רבי יהושע בן לוי געדארפט זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי וואס דא איז דאך עס א תחילת עירוב דער מענטש קומט דאך יעצט לכתחילה ער שלאפט אויף א פלאץ און ער איז קונה דא א עירוב אז אפילו דא איז מען אויכעט מיקל כאטשיג ס'איז תחילת עירוב, און וויבאלד די גמרא האט שוין געזאגט דא כללים, הלכה כדברי המיקל ביי עירוב און ביי אבל ברענגט די גמרא נאך פארשידענע כללים ר' יעקב ור' זריקא אמרו די צוויי אמוראים זאגן, הלכה כר' עקיבא מחברו, אלעמאל ווען ר' עקיבא קריגט זיך מיט א חבר, ס'איז נישט קיין חילוק ווער דאס איז, וויבאלד יענער וואס קריגט אויף אים איז נאר א יחיד העט מען אלעמאל פסק'נען ווי ר' עקיבא, וכר' יוסי מחבריו, און ווי ר' יוסי העט מען פסק'נען אפילו ווען ער קריגט מיט עטליכע חברים. וכרבי מחברו און מען פסקנט ווי רבינו הקדוש אויך ווען ער קריגט נאר מיט איין חבר. למאי הלכתא, ווי ווייט קען מען זיך פארלאזן אויף די כללים וואס מען האט דא געזאגט, רב אסי אמר, די אמורא רב אסי זאגט, הלכה, אז די כללים זענען שטארק, און מען קען זיך פארלאזן אויף הלכה למעשה, מען קען געהעריג אזוי פסקנ'ן אין בית מדרש ברבים לויט די כללים. רב חייא בר אבא אמר ניין, נישט ממש אזוי ווייט, מטין. מען איז נוטה, מען בייגט, מען איז נוטה צו פסק'נען ווי די תנאים וואס מען האט דא אויסגערעכנט, דאס מיינט ווען א יחיד קומט פרעגן, קען מען אים פסק'נען לויט די כללים, אבער ברבים קען מען נישט אזוי דרש'נען זיך צו פארלאזן אויף די אלע כללים. רבי יוסי ברבי חנינא אמר דער אמורא רבי יוסי בר חנינא זאגט, נראין. נראין מיינט אז די רייד פון די תנאים וואס מען האט דא דערמאנט, רבי עקיבא מיט רבי יוסי מיט רבי, זייערע רייד געפעלט אונז אזוי צו זאגן אז די הלכה בלייבט ווי זיי, ס'מיינט אז אויב בדיעבד האט שוין איינער געפסק'נט ווי זיי, קען מען. אזוי אננעמען און מען דארף נישט מבטל זיין און צוריק ציען, אבער לכתחילה גייט מען נישט אפילו פאר א יחיד אזוי פסק'נען ווי די כללים. בקיצור אונז האמער דא א מחלוקת פון דריי אמוראים ווי ווייט די כללים גייט, לויט רב אסי איז דאס ממש א אייזערנע כלל וואס מען פסק'נט אזוי להלכה, לויט רבי חייא בר אבא איז נאר פאר א יחיד פסק'נט מען אזוי, און לויט רבי יוסי בר חנינא איז נאר די כללים גוט, אז בדיעבד האט מען שוין אזוי געטוהן קען מען זיך פירן ווי די כללים, אבער עס איז נישט אז לכתחילה נוצט מען אלעמאל די כללים. כלשון הזה אויפן זעלבן אופן. ווי רבי יעקב מיט זריקא האבן געזאגט לגבי רבי עקיבא רבי יוסי און רבי, אז די הלכה בלייבט ווי זיי, אויפן זעלבן אופן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן, האט רבי יעקב בר אידי נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אנדערע כללים, און רש"י זאגט וואס מיינט אויפן זעלבן אופן, אז פונקט ווי אויבן אליין האמער דריי אופנים וויאזוי מ'טייטשט אפ דעם רבי יעקב מיט ר' זריקא, לויט רב אסי איז דאס ממש אויף הלכה למעשה, לויט רבי חייא בר אבא איז עס נאר פאר א יחיד, און לויט רבי יוסי בר חנינא איז נאר בדיעבד, איז די זעלבע זאך דא, ביי רבי יוחנן וועט אויך זיין די דריי מהלכים, ווייל רבי יוחנן האט דאך אויך געמאכט כללים, למשל, רבי מאיר ורבי יודא הלכה כרבי יודא, ווען רבי מאיר מיט רבי יודא קריגן זיך פסק'נט מען ווי רבי יודא, איז דא עט אויך זיין די זעלבע זאך ווי אויבן, אז לויט רב אסי איז דאס לכתחילה להלכה אזוי, לויט רבי חייא בר אבא נאר פאר א יחיד, און לויט רבי יוסי ברבי חנינא איז, אויב מ'האט שוין אזוי געפסק'נט ווי רבי יודא, קען מען זיך פארלאזן אויף דעם כלל אז הלכה כרבי יודא, אבער ס'מיינט נישט אז מ'דארף אזוי קובע זיין די הלכה. און רבי יהודה ורבי יוסי, וואס איז ווען רבי יודא קריגט זיך מיט רבי יוסי, דארט זאג איך שוין הלכה כרבי יוסי. קומט אויס אז ר' יודא איז שטערקער ווי ר' מאיר, אבער ר' יוסי איז נאך שטערקער פון ר' יודא. ואין צריך לומר ר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי. דאס דארף מען שוין אפילו נישט אויסשמועסן אז ווען ר' מאיר קריגט זיך מיט ר' יוסי אוודאי פסק'נט מען ווי ר' יוסי ווייל השתא במקום ר' יודא ליתא, מאדאך אז ווען ר' מאיר קריגט ווי ר' יודא בלייבט נישט די הלכה ווי ר' מאיר, במקום ר' יוסי מיבעיא, איז אוודאי ווען ר' מאיר קריגט מיט ר' יוסי איז דען א שאלה אז די הלכה בלייבט נישט ווי ר' מאיר? אויב ר' מאיר קען זיך נישט פארמעסטן מיט ר' יהודה וואס איז נאך שוואכער פון ר' יוסי, ווייל אונז האמער דאך געשמועסט אז ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי, איז דאך אוודאי אז ר' מאיר קען זיך נישט פארמעסטן מיט ר' יוסי אליין און מען וועט פסק'נען ווי ר' יוסי קעגן ר' מאיר. אמר רב אסי, אף אני לומד, איך וועל אויך ארויסלערנען פון די ווערטער פון ר' יוחנן, כאטשיג ר' יוחנן האט עס נישט געזאגט בפירוש וועל איך עס אבער ארויסלערנען אז ר' יוסי ור' שמעון הלכה כר' יוסי. אז ווען ר' יוסי קריגט מיט ר' שמעון בלייבט אויך די הלכה ווי ר' יוסי, וויאזוי לערן איך עס ארויס? ווייל די אמר רבי אבא אמר ר' יוחנן, ר' יודא ור' שמעון הלכה כר' יודא. דאס האט דאך ר' יוחנן געזאגט בפירוש אז ווען ר' יודא קריגט זיך מיט ר' שמעון בלייבט די הלכה ווי ר' יודא. אויב אזוי השתא במקום ר' יודא ליתא, מאדאך ווען ר' שמעון קריגט מיט ר' יודא בלייבט נישט די הלכה ווי ר' שמעון, דאס מיינט ר' שמעון איז שוואכער פון ר' יודא, במקום ר' יוסי מיבעיא איז ווען ר' שמעון קריגט מיט ר' יוסי איז אפילו א שאלה, אז מען פסקנט נישט ווי ר' שמעון, האבן מיר דאך פריער געלערנט קלאר אז ר' יוסי איז שטערקער אפילו פון ר' יודא, און אז ר' שמעון קען זיך נישט פארמעסטן מיט ר' יודא, איז אוודאי אז ער קען זיך נישט פארמעסטן מיט ר' יוסי וואס איז נאך שטערקער. מען דארף באמערקן אז די פיר תנאים, ר' יודא, ר' יוסי, ר' מאיר און ר' שמעון, זיי זענען געווען חברים און זענען אלע געווען תלמידים פון ר' עקיבא, און ביז דערווייל האבן מיר שוין מברר געווען אז פון די אלע פיר איז ר' יוסי דער שטערקסטער, אויב ר' יוסי וועט זיך קריגן מיט איינער פון די דריי וועט בלייבן די הלכה ווי ר' יוסי. און דאס האבן מיר שוין אויך מברר געווען אז נאכדעם קומט ר' יהודה, ווען ער וועט זיך קריגן מיט איינער פון די אנדערע צוויי אדער מיט ר' מאיר אדער מיט ר' שמעון בלייבט די הלכה ווי ר' יהודה, און יעצט איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה ר' מאיר ור' שמעון מאי? דאס האבן מיר שוין מברר געווען אז ר' יוסי איז די שטערקסטע נאכדעם ר' יהודה, וואס טוט זיך ווען ר' מאיר קריגט זיך מיט ר' שמעון ווי וועם בלייבט די הלכה, תיקו ס'בלייבט שטיין מ'האט נישט מכריע געווען. זאגט אבער די גמרא אמר רב משרשיה ליתנהו להני כללי די אלע כללים וואס מען האט דא געזאגט איז נישט ריכטיג, מען קען נישט אפמאכן אז אלעמאל ווען ער קריגט מיט אים פסק'נט מען ווי אים, מען קוקט אלעמאל נאר ווי ס'מסתבר אזוי ווי אים פסק'נט מען ווי דעם און אז נישט ווי ס'מסתבר ערגעץ אנדערש ווי א צווייטן וועט מען פסק'נען ווי יענעם, בקיצור רב משרשיה קריגט מיט די אלע כללים וואס מען האט דא געלערנט ביז אהער. פרעגט די גמרא מנא ליה לרב משרשיא הא, פון ווי האט רב משרשיא גענומען טאקע אז די אלע כללים זענען נישט ריכטיג, אילימא מהא דתנן, פון דעם וואס מיר האבן געלערנט אין א משנה, דאס איז טאקע דא אין די משנה וואס מיר האבן געהאט אויף דף מ ה עמוד ב', די משנה רעדט דארטן פון דריי מענטשן וואס זענען נאנט איינער צום אנדערן און יעדער האט ד' אמות למקומו, און די ד' אמות פון די מיטלסטע מענטש, האלב דערפון איז נבלע אין זיין רעכטע שכן, און האלב דערפון איז נבלע אין די ד' אמות פון זיין לינקע שכן, שטייט דארט אין די משנה ר' שמעון אומר למה הדבר דומה?

ומאן פליג עלי' און ווער איז דער אין יענע ברייתא וואס קריגט אויף ר' שמעון? ר' יהודה. כאטשיג ס'שטייט נישט קיין נאמען אין די ברייתא, ווייסט מען אונז אז דאס איז ר' יהודה. זאגט רשי וויאזוי ווייס איך אז דאס איז ר' יהודה? ווייל דאס איז סתם אזוי די כלל אלעמאל ווען איינער קריגט מיט ר' שמעון און שטייט נישט קיין נאמען איז עס געווענטליך ר' יהודה. רשי ברענגט נאך א פשט, וואס פון די שקלא וטריא אין די גמרא אויף דף מ ח קען מען זען אז דער בעל פלוגתא דא איז ר' יהודה. לויט די צווייטע פשט אין רשי זאג איך נישט א כלל אז אלעמאל ווען איינער קריגט אויף ר' שמעון מוז זיין אז ס'ר' יהודה. און אויף דעם שטעלט זיך א שאלה, והא אמרת רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה? רבי יוחנן האט דאך אויבן געזאגט אז רבי יהודה קריגט זיך מיט רבי שמעון דארף מען פסק'נען ווי רבי יהודה, פארוואס האט רב דא געפסק'נט ווי רבי שמעון, אלא נאר לאו מיינסטו דען נישט, שמע מינה ליתנהו, פון דא קען מען אויפדרינגען אז די כללים וואס רבי יוחנן האט אוועקגעשטעלט איז נישט ריכטיג, ווייל מען זעט דאך קלאר אז רב איז נישט געגאנגען מיט די כלל. איז לאמיר זיך צוריק דערמאנען, רב משרשיא האט דאך געזאגט אז די אלע כללים איז נישט ריכטיג, און די גמרא וויל וויסן פון וואו נעמט עס רב משרשיא? וועסטו וועלן זאגן אז טאקע פון דא דרינגט ער עס אויף ווייל מען זעט אז רב האט גע'פסק'נט ווי רבי שמעון און נישט ווי רבי יודא, ומאי קושיא וואס איז דען די קשיא? דילמא היכא דאיתמר איתמר, דארטן וואו ס'איז בפירוש געזאגט געווארן אז מען גייט קעגן די כללים, אזוי ווי דא אונז האמיר געהערט קלאר פון רב אז די הלכה בלייבט ווי רבי שמעון, דא איז עס טאקע געזאגט געווארן, אבער היכא דלא איתמר לא איתמר, דארט וואו אונז האבן נישט קיין בפירוש'ע פסק פארקערט ווי די כללים, דארט וועט מען יא קענען פסק'ענען לויט די כללים. אין אנדערע ווערטער, ס'קען נאך אלץ אמת זיין די אלע כללים וואס אונז האבן אויבן געזאגט, איי דו האסט געטראפן איינמאל א יוצא מן הכלל, דאס איז טאקע א יוצא מן הכלל, דא פסק'נט מען ווי ר' שמעון, אבער געווענטליך, ווען מיר טרעפן אז ר' יהודה קריגט זיך מיט ר' שמעון און ס'איז נישט דא קיין בפירוש'ע פסק אז מ'פסק'נט ווי ר' שמעון, וועט מען טאקע יא פסק'נען ווי ר' יהודה. און פון וואו דען האט ר' משרשיא גענומען אז די כללים זענען נישט ריכטיג? אלא מהא דתנן, וועסט וועלן זאגן פון דעם וואס מ'האט געלערנט אין א משנה דאס וועט זיין שפעטער אויף דף נ"ט עמוד א', דא דארף מען מקדים זיין אז אין א שטאט וואס איז א רשות הרבים דאורייתא העלפט נישט קיין עירובי חצירות אדער שיתופי מבואות ווייל דארטן טאר מען מן התורה נישט טראגן עירובי חצירות שיתופי מבואות העלפט נאר אין א פלאץ וואס מן התורה איז עס נישט קיין רשות הרבים. נאר די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט ארויס טראגן פון איין רשות היחיד צו א צווייטע למשל פון א בית צו א חצר אדער פון א חצר צו א מבוי איז אויף דעם העלפט עירובי חצירות שיתופי מבואות אז מען קען מאכן א שיתוף מבואות אז די גאנצע שטאט צוזאמען זאל מעגן ארויס טראגן פון איין רשות צום צווייטן אבער ס'איז דא א דין אז עיר של רבים דאס מיינט א שטאט וואו ס'גייען דארטן דורך זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אפילו אויב ס'האט נישט די אנדערע תנאים וואס א רשות הרבים דארף צו האבן וויבאלד ס'זעהט שוין אויס ווי א רשות הרבים, האבן די חכמים געמאכט א תקנה אז מ'טאר נישט מאכן א עירוב אין די גאנצע שטאט אויף אמאל, כדי ס'זאל נישט נשתכח ווערן אז מ'טאר נישט טראגן אין א רשות הרבים, נאר מ'דארף איבערלאזן א חלק וואס זיי זאלן זיך נישט משתתף זיין, און דארטן וועט מען נישט טארן טראגן פון די פלאץ וואו ס'יא דא א עירוב צו יענע פלאץ וואו ס'נישט דא די עירוב. זאגט די משנה, עיר של יחיד ונעשית של רבים, טאמער ס'איז געווען א שטאט וואס איז קודם יא געווען דומה צו א יחיד דאס מיינט אז ס'איז נישט געווען קיין שישים ריבוא דארט און שפעטער איז צוגעוואקסן די תושבים און ס'איז געווארן שישים ריבוא און ס'זעט אויס ווי א רשות הרבים, און נאכאמאל מ'רעדט פון אזא פלאץ וואס איז נישט באמת א רשות הרבים ס'איז נאר דא שישים ריבוא. מערבין את כולה, דארט מעג מען יא מאכן די עירוב אין די גאנצע שטאט וויבאלד ס'איז אפיציעל געווען א עיר של יחיד אפילו ס'איז צוגעוואקסן דארט האבן די חכמים נישט געמאכט די גזירה של רבים ונעשית של יחיד טאמער ס'איז פארקערט ס'איז געווען א ריזיגע שטאט וואס ס'איז געווען שישים ריבוא און שפעטער איז געווארן ווייניגער מענטשן דארט, און וויבאלד אפיציעל איז דאך עס א גרויסע שטאט אפילו ס'איז יעצט קלענער געווארן האב איך מורא אז ס'וועט צוריק גרויס ווערן בלייבט נאך אלץ די הלכה אז אין מערבין את כולה מ'קען נישט מאכן א עירוב אין די גאנצע שטאט אלא אם כן עושה חוצה לה, ער דארף מאכן א שטיקל פונעם שטאט זאל זיין אזוי ווי אינדערויסן וואס ווערט נישט נכלל אין דעם גרויסן עירוב, ווי גרויס דארף זיין די חוצה לה? כעיר חדשה שביהודה, אין ארץ ישראל אין די ארץ יהודה איז דא א שטעטל וואס הייסט חדשה, שיש בה חמשים דיורין וואס דארטן איז דא פופציג איינוואוינערס, בקיצור מען דארף ארויסלאזן אינעם גרויסן שטאט א קליינע טייל פונעם שטאט וואס איז דארטן דא פופציג תושבים וואס זיי זאלן נישט זיין נכלל אין די עירוב, דברי רבי יהודה אזוי האלט די תנא רבי יהודה רבי שמעון אומר רבי שמעון בר יוחאי קריגט, און דא גיימער אריבער צו דף מ ז עמוד א', אז מען דארף נישט ממש איבערלאזן אזוי סאך נאר שלש חצרות של שני בתים. דארף איבערלאזן דריי חצרות וואס יעדע חצר האט אין זיך צוויי בתים, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער סך הכל זעקס הייזער, זיי זאל מען ארויסלאזן און נישט משתתף זיין מיט די איבעריגע בני העיר, און דאס איז שוין גענוג פון א היכר. ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלכה כרבי שמעון, ומאן פליג עליה? ר' יהודה. מ'האמיר דאך יעצט געלערנט אז די מחלוקה איז דאך דא ר' יהודה מיט ר' שמעון, און דאך האט רב גע'פסק'נט ווי ר' שמעון, שטעלט זיך א קשיא והא אמרת ר' יהודה ור' שמעון הלכה כר' יהודה? פון דא האט רב משרשיא גענומען אז די כללים פון אויבן איז נישט ריכטיג ווייל דו זעסט דאך אז רב איז ווייטער געגאנגען קעגן די כלל און ער האט געפסקנט ווי רבי שמעון נישט ווי רבי יהודה פרעגט ווייטער די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה ומאי קושיא דילמא הכא נמי היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר האבן מיר דאך שוין פריער געזאגט אמת טאקע אז דארט ווי עס איז בפירוש געזאגט געווארן אז מען גייט נישט מיט די כלל וועט מען טאקע נישט גיין מיט די כלל אבער דארטן ווי עס איז נישט געזאגט געווארן גארנישט און רבי יהודה מיט רבי שמעון קריגן זיך קען מען יא נאך אלץ גיין מיט די כלל און זאגן הלכה כרבי יהודה פון ווי נעמט רב משרשיא אז די כלל איז אינגאנצן נישט ריכטיג? אלא פון ווי דען האט רב משרשיא גענומען אז ס'איז נישט ריכטיג די אלע כללים מהא דתנן פון דעם וואס האבן געלערנט אין א משנה אויף דף פ ו עמוד א' המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת א מענטש וואס לאזט איבער זיין הויז אויף שבת און ער איז געגאנגען זיין שבת אין א אנדערע שטאט אחד נכרי ואחד ישראל, אוסר לבני חצרות, נישט קיין חילוק צו דער מענטש וואס איז אוועק געגאנגען איז א גוי, צו ער איז א איד, אסר'ט ער די איבריגע בני חצרות, דברי ר' מאיר. די הלכה איז אז ווען ס'איז דא אין איין חצר עטליכע איינוואוינערס וואס וואוינען דארטן, דארף מען דאך מאכן עירובי חצרות מען זאל מעגן טראגן פון די בית צום חצר און פארקערט. טאמער אפילו נאר איין מענטש האט זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב, קען מען שוין נישט דארטן טראגן. און ער אסר'ט אויף אלע איבעריגע בני חצרות, און טאמער וואוינט דארטן א גוי, מוז מען פון אים אפדינגען זיין רשות, און אז נישט קען מען נישט מאכן קיין עירוב, אזוי איז די דין. יעצט רעדט מען דא אז איינער פון די בני חצר איז אוועק געגאנגען, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער איז א גוי, צו ער איז א איד, ער איז אוועק געפארן אויף שבת, און יעצט קומט אויס אז דער גוי למשל וואס איז אוועק געפארן האט מען נישט אפגעדינגען פון אים זיין חצר, אדער דער איד האט זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב. זאגט ר' מאיר טאקע אז מ'וועט טאקע נישט טארן דארטן טראגן ווייל ער וועט אסר'ן פאר איבריגע בני חצרות און די חידוש איז ר' מאיר האט געהאלטן אז אפילו ווען א מענטש וואוינט נישט אין קיין דירה הייסט עס נאך אלץ א דירה און אויב אזוי אפילו דער גוי אדער דער איד איז נישט דא אויף שבת הייסט נאך אלץ ווי ער האט דארטן זיין דירה און ער קען אסר'ן. רבי יהודה אומר אינו אוסר. רבי יהודה האט געהאלטן אז א דירה וואס די בעל הבית איז נישט דארט הייסט נישט קיין דירה. און אויב אזוי הייסט כאילו ווי ער איז אינגאנצן נישט דא ווי ער האט נישט דארטן קיין דירה און וויבאלד די איבריגע האבן זיך יא משתתף געווען מעג מען דארטן טראגן און ער אסר'ט נישט אויף די איבריגע בני החצר. יעצט מיר האבן דא נאך עטליכע שיטות וואס אלע וועלן האלטן אזוי ווי ר' יהודה מיט די נקודה אז ווען איינער וואוינט נישט אין א דירה הייסט עס נישט קיין דירה לאמיר זעהן ר' יוסי אומר נכרי אוסר ישראל אין אוסר מפני שאין דרך ישראל לבוא בשבת ר' יוסי האט אויך געהאלטן ווי ר' יהודה אז ווען מען וואוינט נישט דארט הייסט עס נישט קיין דירה און ס'אסר'ט נישט אבער דאך ביי א גוי אסר'ט ער יא ווייל ער קען דאך צוריקקומען אום שבת, ממילא האט ער נישט מסיח דעת געווען פון די דירה, מה שאין כן א איד, וויבאלד ער איז דאך אוועקגעפארן אין א אנדערע שטאט, און ער קען דאך נישט צוריקקומען אום שבת ווייל ס'איז דאך חוץ לתחום, זאג איך אז ער האט אינגאנצן מסיח דעת געווען פון די דירה, און ווי אונז האמיר געזאגט אז א דירה וואס מ'וואוינט נישט דארטן איז לא שמה דירה און ס'אסר'ט נישט. וויאזוי וועט אבער זיין טאמער ער איז נישט אוועקגעפארן אין א אנדערע שטאט, ער איז אין די שטאט אליין געגאנגען וואוינען אין א אנדערע הויז, לויט רבי יוסי וועט ער יא אסר'ן, פונקט ווי א גוי וואס קען צוריק קומען אפילו אינמיטן שבת פאר דעם אסר'ט ער, איז א איד וואס קען צוריק קומען שבת וועט אויך אסר'ן. און רבי שמעון אומר רבי שמעון גייט נאך ווייטער אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר, שכבר הסיח דעתו, אז אפילו ער איז נישט ארויסגעגאנגען אינדרויסן פון שטאט נאר ער איז געגאנגען דא אין די זעלבע שטאט וואוינען דארטן ביי זיין טאכטער אויף שבת, זאג איך געווענדליך א איד וואס גייט אוועק צו א צווייטע דירה אויף שבת איז מסיח דעת פון די ערשטע דירה און ער וועט אוודאי נישט צוריקקומען אום שבת און דעריבער אסר'ט ער נישט ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון די הלכה בלייבט ווי רבי שמעון בר יחואי ומאן פליג עליה ווער קריגט דא אויף רבי שמעון בר יחואי רבי יודא והא אמרת רבי יודא ורבי שמעון הלכה כרבי יודא רבי יוחנן האט דאך געזאגט אויבן די כלל אז די הלכה דארף בלייבן ווי רבי יודא פארוואס האט רב געפסקנט ווי רבי שמעון אלא מאי פון דא האט רב משרשיא גענומען אז די כללים זענען נישט ריכטיג. און רש"י רעדט שוין אויס אז נישט נאר ר' יהודה קריגט דא אויף ר' שמעון, און לויטן כלל וואלט מען געדארפט פסק'נען ווי ר' יהודה ווייל דא איז דאך דא אויכעט ר' יוסי וואס לויט די כלל וואלט מען געדארפט גאר פסק'נען ווי ר' יוסי. די גמרא כאפט נאר אן איין זאך, אבער באמת טאקע קען מען ווען פרעגן די קשיא אויכעט, אבער מען זעט עכ"פ אז די כלל איז נישט ריכטיג. פרעגט ווייטער די גמרא מאי קשיא וואס איז די קשיא דילמא הכא נמי היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר, דא קען מען דאך ענטפערן די זעלבע זאך אז דא איז בפירוש געזאגט געווארן דורך רב אז די הלכה בלייבט נישט ווי ר' יהודה, דא וועט מען טאקע נישט פסק'נען מיט די כלל אבער ערגעץ אנדערש ווי עס איז נישט דא קיין בפירוש'ע הלכה און ר' יודא מיט ר' שמעון קריגן זיך וועט מען ווייטער קענען גיין מיט די כללים פון ווי נעמט ר' משרשיא אז די כללים איז בכלל נישט ריכטיג? יעצט וועל מיר מאכן בקיצור א סך הכל פון גאנצן בלאט מסכת עירובין דף מ"ז. אינעם פאריגן שיעור האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אז טאמער עס האט גערעגנט אום יום טוב איז וויבאלד בין השמשות איז נאך די רעגן נישט דא געווען און עס האט נישט קונה שביתה געווען איז יעדער איינער וואס נעמט די רעגן מעג גיין דערמיט אום יום טוב ווי ווייט ער אליין מעג גיין ביז זיין תחום. און די גמרא פרעגט, אמת טאקע אז די רעגן איז נאך נישט דא געווען ערב יום טוב אבער ער איז געווען אין די אוקיינוס, זאל איך זאגן אז ער האט דארטן קונה שביתה געווען און יעצט אז ער איז אנגעקומען אהער איז ער שוין חוץ לתחום און מען טאר אים נישט ארויסטראגן פון די ד' אמות, אפשר זאל מען מוזן זאגן אז די ברייתא וואס איז יא מתיר מוז האלטן ווי רבי יהושע אין מסכת תענית דף ט' וואס האלט אז די רעגן וואסער קומט פון הימל און די הימל איז נישט קיין פלאץ וואו עס איז א מקום שביתה, ווייל טאמער האלט איך ווי ר' אליעזר אז די גאנצע רעגן וואסער קומט פון די אוקיינוס קען מען דאך פרעגן די קשיא אז ער האט דאך דארטן קונה שביתה געווען און אויב אזוי טאר מען אים יום טוב נישט ארויסטראגן פון די ד' אמות. זאגט די גמרא לעולם קען מען זאגן די ברייתא האלט יא ווי ר' אליעזר אז די רעגן קומט פון די אוקיינוס. און דאס וואס די ברייתא איז מתיר אז מען מעג עס ארויסטראגן פון די ד' אמות רעדט מען דווקא ווען ס'איז שוין געווען פארוואלקענט פון פאר יום טוב, וואס דעמאלטס ווייס איך אז בשעת ווען יום טוב איז אריינגעקומען איז די רעגן נישט געווען אין די אוקיינוס נאר אין די וואלקענעס און ממילא האט עס נישט קונה שביתה געווען. איי ווער זאגט אז די זעלבע וואלקן וואס דו האסט געזען פאר יום טוב איז די וואס האט גערעגנט דא יעצט יום טוב? ס'רעדט זיך טאקע אז מען דערקענט דעם וואלקן. איז לויט די תירוץ קומט אויס אז אין הכי נמי, אז טאמער ס'איז נישט געווען פארוואלקנט פאר יום טוב און ס'האט גערעגנט יום טוב וועט מען טאקע נישט טארן אוועקטראגן די רעגן חוץ לד' אמות. אבער די גמרא ענטפערט א אנדערע תירוץ, אז יעדעס מאל ווען ס'רעגנט יום טוב איז דאך א ספק צו די רעגן איז נאך געווען בשעת בין השמשות אין די אוקיינוס און ס'האט יא קונה שביתה געווען דארט, ס'איז א ספק, ניין אפשר איז שוין די רעגן געווען אין די וואלקענעס, איז דאך עס א ספק דרבנן און ממילא קען מען מיקל זיין, און פאר דעם שטייט טאקע אין די ברייתא אז מען קען טראגן די רעגן יעדער איינער ביז ווי ער גייט. די גמרא פרעגט אבער אפילו אויב איך זאג אז עס איז געווען בין השמשות אין די וואלקענעס זאל עס דארטן מקבל שביתה זיין, אלא מאי זאל איך אויפדרינגען פון דעם אז אין תחומין למעלה מעשרה און וויבאלד די וואלקענעס זענען העכער פון צען טפחים פון דער ערד איז נישט שייך קונה שביתה צו זיין, און פארוואס האט מען נישט אויפגעדרינגען אויבן אויף דף מ"ג ס'איז געבליבן א ספק צו יש תחומין למעלה מעשרה צו נישט, מ'קען דאך אויפדרינגען אז אין תחומין, זאגט די גמרא לעולם קען מען זאגן יש תחומין למעלה מעשרה, און די סיבה פארוואס די וואסער איז נישט קונה שביתה אין די וואלקענעס ווייל ס'איז מובלע, ס'איז אינגאנצן איינגעשלינגען און ס'איז כאילו ווי ס'איז אינו בעולם, איז נישט שייך עס זאל קונה שביתה זיין. פרעגט די גמרא אזוי אויב ער איז ממש נבלע איז דאך דא נאך א ערגערע פראבלעם, ווייל יעצט ווען עס רעגנט אום יום טוב איז דאך עס נולד, און מ'טאר עס בכלל נישט מטלטל זיין ווייל ס'מוקצה, איז פאלט די גמרא אפ ביסט גערעכט אז ס'איז טאקע נישט נבלע. און דעריבער הייסט עס נישט קיין מוקצה און נולד, די פראבלעם פארוואס איך זאג נישט אז ס'איז קונה שביתה אין די וואלקענעס איז ווייל די וואלקן פארט דאך א גאנצן צייט פון איין פלאץ צום צווייטן א זאך וואס שטייט נישט אויף איין פלאץ קען מען נישט קונה שביתה זיין זאגט די גמרא איינמאל דו ביסט אנגעקומען צו דעם אז א פארעדיגע זאך קען נישט קונה שביתה זיין מוז מען שוין נישט צוקומען צו דעם אז ס'איז ספק דבריהם נאר אפילו אויב איך זאל וויסן זיכער אז די וואסער נאך געווען אין די אוקיינוס ווען יום טוב איז אריין געקומען האט עס אויך נישט קונה שביתה געווען אויף די וואסער ווייל די אוקיינוס איז דאך א פארעדיגע וואסער און ס'קען נישט קונה שביתה זיין איז א בפירוש'ע ברייתא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין, אפילו ווען ס'באלאנגט פאר א פריוואטע מענטש, האט עס נישט א דין אזוי ווי די בעל הבית אז מ'מעג עס נאר טראגן אין זיין תחום נאר הרי הן כרגלי כל אדם ווייל ס'קען נישט קונה שביתה זיין ווייל ס'פארט א גאנצן צייט. איז אויב אזוי הייבט זיך נישט אן די גאנצע קשיא פון אונזער סוגיא אז רעגן זאל קונה שביתה זיין אין די אוקיינוס. רבי יעקב בר אידי האט נאכגעזאגט פון רבי יהושע בן לוי אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי אז איינער וואס איז געשלאפן בין השמשות, שביתה און ער באקומט אלפיים אמה לכל רוח. נישט ווי די חכמים וואס זאגן אז וויבאלד ער איז געשלאפן האט ער נישט קונה שביתה געווען און ער קען נישט ארויסגיין פון די ד' אמות. רב זירא האט געפרעגט רבי יעקב האסטו בפירוש געהערט פון רבי יהושע בן לוי אז ער זאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי אדער איז דיר דאס אויפגעדרינגען פון זיין אנדערע ווערטער וואס ער האט געזאגט אז הלכה כדברי המיקל בעירוב? האט ער געזאגט ניין כ'האב עס בפירוש געהערט פון אים. אז ער האט באזונדער געזאגט אויף די הלכה הלכה כרבי יוחנן בן נורי און די גמרא ווינדערט זיך פארוואס דארף ער טאקע זאגן ביידע אויב ער זאגט שוין הלכה כדברי המיקל בעירוב דאס איז דאך אויך א שאלה אין הלכות עירוב און רבי יוחנן בן נורי איז מיקל פארוואס דארף ער עקסטער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי? ענטפערט די גמרא ווייל ווען ער וואלט נאר געזאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי וואלט איך אלעמאל געפסקנט ווי אים און רבי יוחנן בן נורי קריגט דאך סיי ביי א מענטש און סיי ביי חפצים פון הפקר און אין הכי נמי אז ביי א מענטש קומט אויס רבי יוחנן בן נורי איז מיקל אז ער האט יא תחום שבת. אבער ביי חפצים של הפקר איז רבי יוחנן בן נורי א מחמיר ווייל ער זאגט אז ס'האט אליינס קונה שביתה געווען און מ'מעג עס נאר ארויסטראגן אלפיים אמה פון דארט ווי ס'איז געווען בין השמשות, מה שאין כן די חכמים זענען מיקל אז יעדע מענטש וואס קומט אום יום טוב מעג עס טראגן ווי ער גייט, איז טאמער וואלט איך געזאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי וואלט איך געמיינט אז מ'גייט אינגאנצן מיט רבי יוחנן בן נורי אז אויכעט לחומרא ביי א חפץ של הפקר, פארדעם מוז ער זאגן הלכה כדברי המיקל בעירוב אז ביי א מענטש וועט מען מיקל זיין ווי רבי יוחנן בן נורי אבער ביי א חפץ וועט מען מיקל זיין ווי די חכמים. און טאמער וואלט ער נאר געזאגט הלכה כדברי המייקל בעירוב, און ער וואלט נישט געזאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי וואלט איך געמיינט אז הלכה כדברי המיקל בעירוב איז נאר ווען ס'איז א יחיד קעגן א יחיד אדער א רבים קעגן א רבים, אבער א יחיד קעגן א רבים קען מען נישט גיין ווי דער מיקל, פארדעם זאגט ער הלכה כרבי יוחנן בן נורי אז כאטשיג ער איז א יחיד קעגן א רבים וויבאלד ער איז מיקל פסק'נט מען נאך אלץ ווי אים. רבא איז אבער נישט צופרידן פון דער תירוץ. ער טענה'ט אז די גאנצע זאך פארוואס הלכה כדברי המיקל בעירוב איז דאך נאר ווייל עירובין איז דרבנן. איז אויב אזוי וואס איז א חילוק צו ס'איז א יחיד קעגן א יחיד צו א יחיד קעגן א רבים? ס'איז א דבר פשוט אז אפילו ווען די יחיד איז קעגן רבים וויבאלד ס'איז דרבנן קען מען מיקל זיין ווי די יחיד איז צוריק שווער לויט רבא, פארוואס האט רבי יהושע בן לוי געדארפט עקסטער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי? און די גמרא ווייזט אויף פון צוויי פלעצער אז רבא איז נישט גערעכט, ווייל אפילו ווען ס'איז א דין דרבנן דארף מען געווענטליך יא גיין ווי די רבים קעגן דעם יחיד, און דעריבער האט יא אויסגעפעלט אז רבי יהושע בן לוי זאל עקסטער זאגן אז דא ביי עירוב גייט מען יא ווי א יחיד וואס איז מיקל קעגן א רבים, ווי זעהט מען אז בדרבנן פסק'נט מען יא ווי די רבים קעגן א יחיד, ווייל אין נדה דף ז' איז דא א מחלוקה פון רבי אליעזר וואס ער איז מיקל אז אפילו א יונגע פרוי וואס האט אויפגעהערט צו זעהן דם פאר דריי עונות, נײַנציק טעג, האט זי א חזקת מסולקת און מען זאגט דיה שעתה מען איז נישט מטמא די טהרות למפרע א מעת לעת. און די חכמים זענען מחמיר אז דווקא ביי א עלטערע פרוי אבער א יונגע פרוי איז מען יא מטמא למפרע, און די גמרא ברענגט א ברייתא אז רבי האט גע'פסק'נט פאר א יונגע פרוי לקולא אזוי ווי ר' לעזער האט מיקל געווען אז מען איז נישט מטמא למפרע, און שפעטער האט ער זיך דערמאנט אז ער האט נישט גוט גע'פסק'נט אבער ער האט זיך אנגערופן איך ציה נישט צוריק ווייל ר' לעזער כדאי עליו לסמוך בשעת הדחק. ס'איז געווען א הונגער יאר און טאמער וואלט איך מחמיר געווען ווי די חכמים וואלט געווען א גרויסע שאדן אז מ'דארף אוועקווארפן. תרומות פון א גאנצע מעת לעת, און די גמרא שמועסט אויס אז דאס איז זיכער אז מען האט נאך נישט קובע געווען אז די הלכה איז ווי די חכמים דארטן קעגן ר' לעזער, ווייל דעמאלטס וואלט נישט געהאלפן קיין שעת הדחק, מען קען נישט גיין קעגן די הלכה ווייל עס איז א שעת הדחק. נאר ס'איז נאך נישט געווען באשטימט צו די הלכה איז ווי ר' לעזער צו ווי די חכמים, און דאך האט רבי נאר מתיר געווען ווייל ס'איז בשעת הדחק, וואלט ווען נישט געווען א שעת הדחק וואלט ער יא געגאנגען ווי די רבים קעגן דעם יחיד, זעהט מען אז אפילו ביי דין דרבנן וואס דארטן די גאנצע טומאת למפרע איז דאך נאר א דין דרבנן גייט מען אויכעט ווי א רבים קעגן א יחיד, נאך א ראיה אז בדרבנן גייט מען ווי א רבים קעגן א יחיד, אז ס'איז דא א מחלוקה, דאס איז זיכער אז ווען איינער הערט א שמועה אז איינע פון זיין זיין קרובים זענען נפטר געווארן א שמועה קרובה אין די דרייסיג טאג, איז כולי עלמא מודה אז מ'דארף זיך נוהג זיין מיט די דינים פון שבעה און שלושים. שמועה רחוקה נאך די דרייסיג טאג, איז רבי עקיבא האלט אז ס'איז נאר דא אבילות פון איין טאג, און די חכמים זענען מחמיר אז ס'איז אויך דא געהעריג די דינים פון שבעה מיט שלושים, און רבי יוחנן זאגט אויף דעם אז כאטשיג געווענטליך ווען א יחיד מיט א רבים קריגן זיך דארף מען פסק'ענען ווי די רבים, אבער דא פסק'נט מען יא ווי רבי עקיבא כאטשיג ער איז א יחיד אז מ'איז מיקל אויף שמועה רחוקה, און ווי די גמרא איז מסביר אז רבי יוחנן האלט אויך ווי שמואל הלכה כדברי המיקל באבל, זעט מען דאך פון דעם אז דווקא ביי אבילות האט מען מיקל געווען. אז מען פסקנט ווי א יחיד קעגן א רבים, אבער אנדערע זאכן וואס איז נישט אבילות אפילו עס איז נאר דרבנן, וואלט מען ווען יא געגאנגען מיט א רבים קעגן א יחיד, אויב אזוי איז יא וויכטיג געווען וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי צו ווייזן אז ביי עירובין פסקנט מען יא אפילו ווי א יחיד קעגן א רבים כאטשיג געווענטליך דארף מען גיין ווי די רבים. נאך א תירוץ פארוואס רבי יהושע בן לוי האט געדארפט באזונדערס זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, ווייל ווען ער וואלט נאר געזאגט הלכה כדברי המיקל ביי עירוב וואלט איך געזאגט ס'מיינט דווקא עירובי חצירות וואס איז גרינגער אבער עירובי תחומין, זאג איך נישט הלכה כדברי המייקל. ווי זעהט מען עירובי חצירות איז גרינגער ווי עירובי תחומין? ווייל די הלכה איז אז מען מעג מאכן עירובי חצירות פאר א צווייטן אפילו אן זיין רשות, און עירובי תחומין קען מען נישט מאכן אן רשות. נאך א תירוץ ענטפערט די גמרא ווען מען וואלט נאר געזאגט הלכה כדברי המיקל ביי עירוב וואלט איך געמיינט אז מען רעדט פון שיורי עירוב, א עירוב וואס איז שוין אנפאנג געווען כשר און שפעטער איז איבערגעבליבן און ס'געפעלט פון די שיעור, וואס דארטן איז שוין גרינגער די הלכות. וואלט איך געקענט מיינען אז נאר דארטן איז מען מיקל, אבער דארט ביי א לכתחילה א עירוב וואס מען הייבט אן צו מאכן א אנפאנג פון א עירוב, וואלט איך געקענט מיינען אז דארט איז דא א מחלוקה איז מען נישט מיקל, לאזט מען מיך הערן אז הלכה כרבי יוחנן בן נורי אז אפילו בתחילת עירוב איז מען אויך מיקל. ווי זעט מען אז תחילת עירוב איז הארבער ווי סוף עירוב? ווייל ס'איז דא א דין אז בתחילת עירוב דארף נאך זיין א שיעור פון מזון ב' סעודות, אבער טאמער נאך איין שבת האט מען שוין גענוצט די עירוב איז פעלערדיג געווארן פון די שיעור איז אפילו א כל שהוא אויך גענוג. די גמרא ברענגט פארשידענע כללים אז ווען רבי עקיבא קריגט זיך מיט א חבר א יחיד בלייבט אלץ די הלכה ווי אים, און ווען רבי יוסי קריגט זיך אפילו מיט חברים בלייבט די הלכה ווי רבי יוסי, און ווען רבי קריגט זיך מיט א חבר בלייבט אויך די הלכה ווי רבי. ס'איז דא וואס זאגן אז די אלע כללים וואס מ'האט יעצט געזאגט איז ממש אזוי די הלכה, אנדערע זאגן ניין אז פאר א יחיד קען מען אזוי פסק'ענען אבער ברבים זאגט מען דאס נישט, אנדערע זאגן ניין אז דאס איז בכלל נישט קיין ריכטיגע כללים וואס מ'נעמט אן להלכה ס'איז נאר אויב מ'האט אזוי געטון קען מען זיך פארלאזן אז דאס איז די כלל. די גמרא ברענגט אין רבי יוחנן'ס נאמען נאך אזעלכע כללים אז ווען רבי מאיר קריגט זיך מיט רבי יודא איז הלכה כרבי יודא, ווען רבי יודא קריגט זיך מיט רבי יוסי איז הלכה כרבי יוסי, און דאס איז אפגערעדט אז ווען רבי מאיר קריגט זיך מיט רבי יוסי איז אוודאי די הלכה ווי רבי יוסי, ווייל אפילו רבי יודא איז שטערקער פון רבי מאיר און רבי יוסי איז דאך שטערקער אפילו פון רבי יודא ממילא איז אוודאי אז רבי יוסי איז שטערקער פון רבי מאיר. נאך א כלל זאגט רבי יוחנן רבי יהודה ורבי שמעון איז אויך הלכה כרבי יהודה, און אויב אזוי דרינגט מען אויף אז ווען רבי יוסי קריגט זיך מיט רבי שמעון איז אוודאי די הלכה ווי רבי יוסי, ווייל רבי יוסי איז דאך שטערקער אפילו פון רבי יהודה, און אפילו ווען רבי יהודה קריגט מיט רבי שמעון בלייבט די הלכה ווי רבי יהודה. בקיצור רבי יוסי איז די שטערקסטע פון אלע פיר, נאכדעם קומט רבי יהודה, און נאכדעם קומט רבי מאיר מיט רבי שמעון, און די גמרא פרעגט טאקע וואס וועט זיין ווען רבי מאיר מיט רבי שמעון קריגן זיך ווי וועם פסק'נט מען, און ס'בלייבט מיט א תיקו. רב משרשיא טענה'ט אז די אלע כללים זענען נישט ריכטיג, מען וועט אלעמאל פסק'נען לויט ווי די סברה איז נוטה, און ס'איז נישטא קיין כלל אז מען זאל אלעמאל זאגן למשל הלכה כרבי יהודה, אז רבי שמעון ברענגט דארט למה הדבר דומה, עס איז דא דריי חצרות וואס זענען פתוחות זו לזו און פתוחות לרשות הרבים, און די שתיים החיצוניות האבן געמאכט א עירוב בשותפות מיט די אמצעית, איז געשטאנען אז די שתיים החיצוניות אסורות זו בזו, אבער די אמצעית איז יא מותרת עמהן, און ס'איז דא א ברייתא אויף דף מ"ט וואס קריגט אויף ר' שמעון אז אלע דריי חצרות זענען אסורות זו עם זו, און געווענטליך איז דא א כלל אז ווען איינער קריגט אויף ר' שמעון שטייט נישט קיין נאמען איז עס געווענטליך ר' יהודה, האמער דאך דא א מחלוקה ר' יהודה ור' שמעון, און רב פסקנט קלאר אז די הלכה בלייבט דא ווי ר' שמעון. פון דא האט ר' משרשיא גענומען אז די כללים פון אויבן איז נישט ריכטיג ווייל אונז האמיר דאך געזאגט אז רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה און דא זעהט מען קלאר אז רב האט געפסקנט ווי רבי שמעון, זאגט אבער די גמרא עס איז נישט קיין קשיא ווייל אפשר טאקע דא איז אן אויסנאם וואס רב האט געפסקנט ווי רבי שמעון אבער דארטן ווי עס איז נישט דא קיין פסק קען מען זיך יא פארלאזן אויף די כללים אז הלכה כרבי יהודה. אלא מאי וויל די גמרא זאגן אז ר' משרשיא דרינגט עס אויף פון א משנה אויף דף נ"ט. וואס דארט רעדט מען פון א עיר של רבים, וואס איז דא דארטן זעקס הונדערט טויזנט מענטשן וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען זאל נישט מאכן א עירוב פאר די גאנצע שטאט נאר מען דארף איבערלאזן עטליכע איינוואוינערס זאלן זיך נישט משתתף זיין מיט די עירוב. וויפיל דארף מען איבערלאזן? איז ר' יהודה געהאלטן פופציג איינוואוינערס און ר' שמעון האט געהאלטן לקולא אז ס'איז גענוג אז מען לאזט איבער דריי חצרות וואס יעדער האט צוויי בתים. האמער דאך דא א מחלוקה ר' יהודה ור' שמעון און רב האט קלאר געזאגט אויף דעם הלכה כר' שמעון. זעט מען דאך אז די כללים איז נישט אמת ווייל אונז האמיר דאך אויבן געזאגט אז די כלל איז הלכה כר' יהודה. סאו זאגט ווייטער די גמרא די זעלבע זאך ס'איז נישט קיין ראיה אפשר נאר דא האט רב אזוי געזאגט אבער אין הכא נמי דארט ווי רב זאגט נישט קען מען זיך יא פארלאזן אויף די כלל. אלא מאי וויל די גמרא זאגן אז ר' משרשיא האט עס גענומען פון א דריטע פלאץ, פון א משנה אויף דף פ"ו, דארט רעדט מען ווען איינער פון די בני החצר איז אוועק געפארן אויף שבת אין א אנדערע שטאט, איז ר' מאיר האלט אז ס'איז נישט קיין חילוק צו יענער איז א איד צו א גוי, וויבאלד די איד האט זיך נישט משתתף געווען אדער די גוי האט נישט משכיר געווען זיין חצר און איז אוועק געפארן, אסר'ט ער אויף אלע בני החצר אז מ'קען דארט נישט טראגן, רבי מאיר האלט אז אפילו א דירה וואס מען וואוינט נישט דערין יעצט הייסט אויכעט א דירה און ס'אסר'ט. רבי יהודה האלט אז קיינער אסר'ט נישט. וויבאלד ער איז נישט דא שבת איז לאו שמיה דירה. רבי יוסי מאכט א חילוק אז א גוי אסר'ט יא ווייל ער קען דאך צוריק קומען אום שבת איז ער נישט מסיח דעת מיט די רשות, און א איד וואס קען נישט צוריק קומען אום שבת, ס'איז דאך אין א אנדערע שטאט, ער וועט נישט אסר'ן. אבער טאמער די איד איז אין די שטאט וועט ער יא אסר'ן. און רבי שמעון זאגט אז אפילו ווען די איד איז אוועק געגאנגען אין דעם זעלבן שטאט וואוינען ביי זיין טאכטער אין א אנדערע דירה, אסר'ט ער אויך נישט ווייל ער איז שוין מסיח דעת און ער וועט נישט צוריק קומען. איז דא האבן מיר דאך אויכעט א מחלוקת פון ר' יהודה מיט ר' שמעון, און רב זאגט דא אויכעט אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, זעהט מען אז די כללים זענען נישט ריכטיג, און די גמרא זאגט אז פון דא איז ווייטער נישט קיין ראיה, ווייל אפשר דא ווייל רב האט אזוי געזאגט אבער ערגעץ אנדערש ווי רב זאגט נישט וועט מען יא גיין מיט די כללים.